בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף ס', מ'הייבט אן דף נ"ט עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן, איינער וואס שיקט א פייער ער געבט איבער א פייער פאר א חרש שוטה וקטן, און די חרש שוטה וקטן האבן אנגעצינדן א פייער מיט דעם, אנגעצינדן א צווייטנס פעלד מיט דעם, איז פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, איז בדיני אדם איז ער פטור ווייל ס'איז נאר א גרמה, אבער בדיני שמים איז ער חייב ווייל ער האט איבערגעגעבן א פייער פאר א חרש שוטה וקטן, אבער וואס איז טאמער שלח ביד פיקח? ער האט איבערגעגעבן א פייער פאר א פיקח, איז אפילו אז ער האט געהייסן פארן פיקח גיי צינד אונטער יענעמס פעלד, איז הפיקח חייב, איז דער פיקח דער וואס דארף צאלן אויפן היזק ווייל אין שליח לדבר עבירה, און ממילא דער משלח איז פטור סיי בדיני אדם סיי בדיני שמים, און דער פיקח איז חייב בדיני אדם. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אחד הביא את האור, ואחד הביא את העצים, טאמער איינער האט אנגעצינדן א פייער, אבער דער פייער איז נאכנישט געווען קיין מזיק, שפעטער איז איינער געגאנגען און אריינגעלייגט העלצער, און דאס האט געגעבן א כח פאר די פייער מזיק צו זיין, איז די דין איז המביא את העצים חייב, אז דער וואס האט געברענגט די העלצער ער איז מחיוב אויף די היזק, וואס איז טאמער פארקערט אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, איינער האט געברענגט העלצער, וואס די העלצער אליין טוען דאך גארנישט, שפעטער האט איינער אנגעצינדן אויף די העלצער א פייער, איז דא איז המביא את האור חייב, דער וואס האט אנגעצינדן די פייער ער איז חייב, וואס איז טאמער בא אחר וליבה, פשט סיי די העלצער סיי די פייער זיי אליין וואלטן נישט מזיק געווען, נאר ס'איז געקומען איינער ער האט מלבה געווען ער האט געבלאזן ער האט אויפגעבויט דעם פייער, און מיט דעם וואס ער האט מלבה געווען דאס האט געגעבן א כח אז די פייער זאל מזיק זיין, איז המלבה חייב, איז דער וואס האט מלבה געווען ער איז חייב. אבער זאגט די משנה, ליבתה הרוח, טאמער די ווינט איז דאס וואס האט געגעבן א כח פארן פייער, איז דא איז כולם פטורין, דא זענען אלע פטור, ווייל די ווינט האט עס געטון, איז למעשה דא א מחלוקת אין די ראשונים פון וואסערע סארט ווינט מען רעדט דא, טייל ראשונים זאגן אז מען רעדט דא טאקע פון א רוח שאינה מצויה, ווייל א רוח מצויה, איז פארוואס איז יעדער פטור? עס איז אלעמאל דא א רוח מצויה. אנדערע מפרשים זאגן אז אפילו ביי רוח מצויה אויך, ווייל דאס מ'האט געזען אז ביי א אש איז מען מחיוב ביי רוח מצויה, דאס איז נאר ווען איינער האט אנגעצינדן א פייער, א פייער וואס קען מזיק זיין, און די רוח מצויה האט עס פארשפרייט, דארט איז דער וואס האט אנגעצינדן די פייער איז מחיוב. אבער דא רעדט זיך אז די פייער אליין איז נאכנישט געווען, פשט עס איז נאכנישט געווען דא א פייער וואס האט מזיק געווען. איינער האט אנגעצינדן א קליינטשיגע פייער וואס קען נישט מזיק זיין. איז טאמער די ווינט האט דאס געמאכט א פייער וואס קען מזיק זיין, דא אפילו א רוח מצויה, הייסט נישט אז דער מענטש וואס האט געמאכט די פייער אז ער האט עס געטון, פשט דא קען מען מייחס זיין די גאנצע זאך צום ווינט, און ממילא איז יעדער פטור. זאגט די הייליגע גמרא, אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה, לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה, אבל מסר לו שלהבת חייב, מאי טעמא, מעשיו קא גרמו לו, פשט דאס מען האט געזען אין די משנה, אז השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן איז פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, זאגט ריש לקיש דאס איז נאר ווען מען געבט איבער א גחלת, א קויל, פארן קטן, איז דא זאגט מען אז ס'איז נאר א גרמא איז פטור בדיני אדם, אבער זאגט ריש לקיש וואס איז טאמער מען געבט איבער א פייער ממש, נישט א קויל, נאר א ברענעדיגע פייער, איז דא אוודאי איז אויך חייב בדיני אדם, פארוואס? ווייל מעשיו קא גרמו לו למעשה, דו האסט איבערגעגעבן פארן קטן א ברענעדיגע פייער, איז אז די קטן איז געגאנגען האט זיך געשפילט מיט דעם עס האט זיך עפעס אנגעצינדן ביסט דו דער וואס איז מחיוב ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך און רבי יוחנן זאגט אפילו מסר לו שלהבת פטור אפילו מ'געט איבער א פלאקערדיגע פייער איז אויך פטור מאי טעמא ווייל צבתא דחרש גרמה לו פשט דאס אז די חרש האט אנגעכאפט דאס האט גורם געווען די פייער נישט ווייל דו האסט איבערגעגעבן א שלהבת פאר יענעם ולא מחייב ווען איז מען יא מחיוב לויט רבי יוחנן עד שימסור לו גווזא סילתא שרגא פשט אז מען געבט איבער קליינע שפענדלעך מיט קליינע העלצעלעך מיט מיט א פייער און מען געבט דאס איבער פאר א קטן דא אוודאי איז מען מחיוב ווייל דההוא ודאי מעשה דידיה גרמו דא איז כאילו מען געבט ממש איבער א באמבע פאר א קטן דאס איז שוין א פערטיגע מזיק איז דא איז אוודאי רבי יוחנן אויך מודה אז מען איז מחיוב יעצט למעשה האבן מיר געזען רשי דף כף בית איז תולה די מחלוקת דא פון רבי יוחנן ריש לקיש אין די מחלוקת דארט צו אש משום חציו צו אש משום ממונו פשט רשי זאגט אז וואס איז די מחלוקת דא דא איז דאך דא א מחלוקת ווען איינער געבט איבער א שלהבת פאר א קטן צו די משלח איז חייב צו נישט איז ריש לקיש זאגט אז יא, רבי יוחנן זאגט אז נישט, זאגט רשי ס'איז תלוי אין די מחלוקת, פון אש משום ממונו אש משום חציו פשט ריש לקיש, וואס ריש לקיש האלט אש משום ממונו, איז פארדעם אז געסט איבער א שלהבת פאר א קטן, ביסטו מחיוב, ווייל למעשה דיין שלהבת דיין ממון האט מזיק געווען, רבי יוחנן אבער וואס האלט אש משום חציו, איז ווען קען מען זאגן משום חציו, ווען דו האסט געמאכט די היזק בידיים ס'איז דיין חץ, אז דו האסט איבערגעגעבן די שלהבת פארן קטן איז יעצט די קטן'ס חץ, איז דא אוודאי וועט ר' יוחנן האלטן אז פטור. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, האמיר געזען די משנה שלח ביד פיקח הפיקח חייב וכו' און שפעטער האמיר געזען די משנה האט גערעדט פון ליבתו אדער ליבתה הרוח, א ענין פון מלבה זיין, פון אויפוועקן א פייער, פון אנצינדן א פייער מיט לופט, אז מען בלאזט אויף א פייער איז מען דאס מלבה. יעצט למעשה, אין די משנה איז דא צוויי גירסאות, אונז האבן נאר געזען איין גירסא, אבער מ'וועט שוין זען ר' נחמן בר יצחק האט געהאט בקבלה אז ס'איז דא צוויי גירסאות, איין גירסא שטייט טאקע א לשון פון ליבה, און די אנדערע גרסה איז א לשון פון ניבה, איז אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק מאן דתני ליבה לא משתבש ומאן דתני ניבה לא משתבש, פשט ביידע גרסאות שטימען זייער גוט, ביידע מיינען די זעלבע זאך, מאן דתני ליבה לא משתבש דכתיב בלבת אש, זעט מען אז עס פאסט א לשון ליבה אויף פייער, און מאן דתני ניבה לא משתבש דכתיב בורא ניב שפתיים, אז ווען מען רעדט, די לופט וואס קומט ארויס ווערט גערופן ניב, איז אויך די ענין פון מלבה זיין א פייער, איז אויך מ'איז מנבה א פייער, מ'בלאזט אויף א פייער, איז אויך די זעלבע ענין. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה ליבתה הרוח כולן פטורין, ברענגט די גמרא יעצט א ברייתא תנו רבנן, האט מען געלערנט א ברייתא, ליבה וליבתה הרוח, וואס איז טאמער א מענטש האט מלבה געווען א פייער, האט געבלאזן אויף א פייער, אבער א ווינט האט אויך געבלאזן, איז דא זאגט די ברייתא איז אזוי, אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, פשט, טאמער זיין ווינט אליין פון די מענטש אליין איז גענוג צו מלבה זיין די פייער, איז גייט מיר נישט אן אז ס'איז אויך דא געווען א ווינט, נאר דא איז די מענטש מחיוב, ואם לאו, טאמער זיין ווינט אליין קען נישט מלבה זיין די פייער, פשט נאר זיין ווינט צוזאמען מיט די געהעריגע רוח, נאר אזוי איז די פייער נתלבה געווארן, איז דא איז פטור, איז ביי אזא ציור איז די מענטש פטור, ווייל ווען איז א מענטש מחיוב אויף ליבוי, דאס איז נאר ווען זיין ליבוי אליין מאכט דאס, טאמער ער דארף אויך האבן די ווינט, הייסט עס נישט אז ער האט מלבה געווען און מען קען אים נישט מחייב זיין אויף די היזקות. איי פרעגט די גמרא פארוואס? פארוואס ווען א מענטש צוזאמען מיט ווינט טוען עפעס קוק איך עס נישט אן כאילו די מענטש האט עס געטון נאר איך קוק עס אן כאילו עס איז געווען דא א שותפות אמאי ליהוי כזורה ורוח מסייעתו פשט שבת איז דא א מלאכה פון זורה זורה איז טייטש מען נעמט תבואה וואס ליגט אין די שאלאכטץ מען ווארפט עס אין די לופט און די ווינט בלאזט אוועק די שאלאכטץ און די קערעלעך פאלט אראפ דאס איז א מלאכה אין שבת פשט די מלאכה ווערט געטון צוזאמען מיט א ווינט פון דעסטוועגן זעט מען אז מען איז חייב אויף זורה זעט מען דא אז אפילו ווען א מענטש טוט עפעס צוזאמען מיט א ווינט איז מען מייחס די גאנצע זאך צו דעם מענטש, און פארוואס שטייט דא אין די ברייתא אז ווען עס קומט צו א פייער איז נישט אזוי אז טאמער זיין ווינט אליין איז נישט גענוג ער דארף אויך צוקומען צום רוח איז מען עס נישט מייחס צום מענטש? אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי אז אוודאי ווען א מענטש צוזאמען מיט א ווינט זענען מלבה א פייער אז איז מען אוודאי מייחס די פייער צום מענטש, נאר הכא במאי עסקינן די ברייתא רעדט זיך כגון שליבה מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר, פשט די ברייתא רעדט זיך דארט ווי די מענטש האט געבלאזן פון איין זייט און די ווינט איז געקומען פון א אנדערע זייט, איז דאס פשט אז זיין ווינט האט באמת גארנישט געטון, ווייל דער געהעריגער ווינט, דער רוח, האט כאילו מבטל געווען זיין ווינט, איז פאר דעם ביי אזא ציור איז פטור, אבער אין הכי נמי, טאמער א מענטש וועט בלאזן פון די זעלבע זייט וואס דער ווינט בלאזט, און טאקע זיין ווינט צוזאמען מיט די ווינט עלן גורם זיין דא א ליבוי, איז אוודאי דער מענטש מחויב מ'איז מייחס די גאנצע פעולה צום מענטש. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא, אז אויך אויף די זעלבע יסוד, פשט אוודאי, ווען א מענטש בלאזט צוזאמען מיט א ווינט איז ער מחויב ווייל מ'איז מייחס די גאנצע זאך צום מענטש, נאר די ברייתא רעדט זיך כגון שליבה ברוח מצויה ולבתו הרוח ברוח שאינה מצויה, פשט די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן אז די מענטש האט מלבה געווען א פייער מיט א רוח מצויה אבער דאס אליין איז נישט גענוג געווען שפעטער פלוצלינג געקומען א רוח שאינה מצויה און דאס האט מלבה געווען די פייער איז דא פארשטייט זיך קען מען נישט מחייב זיין די מענטש ווייל ער האט באמת גארנישט געטון. רב זירא אמר, אויך מיטן זעלבן יסוד, אז אוודאי ווען א מענטש טוט עפעס צוזאמען מיט א ווינט קען מען עס יא מייחס זיין צום מענטש, אבער וואס די ברייתא רעדט זיך כגון דצמרה צמורי, פשט די ברייתא רעדט זיך נישט אז די מענטש האט באמת געבלאזן, ס'רעדט זיך אז די מענטש האט געאטעמט, איז דא זאגט די ברייתא טאמער האט נאר געאטעמט איז מען מייחס די גאנצע זאך צום ווינט, און ביי אזא ציור טאקע די מענטש פטור אבער אין הכי נמי ווען ער בלאזט געהעריג איז אפילו אז ער טוט עס צוזאמען מיט די ווינט איז מען מייחס די גאנצע זאך צום מענטש. רב אשי אמר, רב אשי זאגט א פערדע תירוץ, וואס ער קריגט זיך ביסוד אויף די ערשטע דריי תירוצים, און רב אשי האלט אז אפילו ווען א מענטש בלאזט צוזאמען מיט א ווינט, כל עוד וואס זיין בלאזן אליין איז נישט גענוג צו מלבה זיין, קען מען נישט מייחס זיין די גאנצע פעולה צום מענטש. איי פארוואס ביי זורה שבת זעהט מען עס נישט אזוי? ביי זורה זעהט מען אז אפילו ווען א מענטש טוט עס צוזאמען מיטן ווינט איז מען יא מייחס די פעולה צום מענטש, די מלאכה צום מענטש, זאגט רב אשי ווייל כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת, דמלאכת מחשבת אסרה תורה, פשט שבת איז די איסור פון טון א מלאכה איז א מלאכת מחשבת, פשט כל עוד וואס די מחשבה פון די מענטש איז נתקיים געווארן די מענטש האט געוואלט זורה זיין און ער האט טאקע זורה געווען איז אפילו ער האט עס געטון צוזאמען מיטן ווינט איז ביי אזא ציור די תורה מחייב אבל הכא אבער דא מען רעדט לענין נזיקין איז גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזיקין פטור ביי נזיקין דא א צווייטן דין אינגאנצן ביי נזיקין קוקט מען אויף גרמא און גרמא בנזיקין איז פטור איז פאר דעם אפילו אז די מענטש האט עס געטון צוזאמען מיטן ווינט הייסט עס נאך אלץ גרמא און מען קען נישט מחייב זיין די מענטש כל עוד וואס אין זיין ווינט וואס ער האט געמאכט איז נישט געווען גענוג צו מלבה זיין די פייער. זאגט די הייליגע משנה ווייטער השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר איינער צינדט אן א פייער און די פייער פארברענט האלץ, אדער אפילו שטיינער, ס'מאכט שווארץ שטיינער, אדער ס'פארברענט די ערד אליין, אזוי ארום אז מ'דארף נאכאמאל איבעראקערן די ערד, איז חייב, ביי די אלע אופנים איז מען חייב פארוואס ווייל שנאמר, שטייט אין פסוק כי תצא אש, ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה, איז אז ס'שטייט השדה זעהט מען אז אפילו די פעלד אליין, די העלצער, די שטיינער, די ערד, וואס פון די שדה האט זיך נאר פארברענט, איז אויף אלס איז מען מחויב. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא. האט רבא געזאגט למה לי דכתב רחמנא קוצים גדיש קמה ושדה, פארוואס דארף די תורה אנכאפן די אלע לשונות קוצים גדיש קמה מיט שדה? זאגט רבא וצריכי, מען דארף די אלע לשונות פארוואס ווייל דאי כתב רחמנא קוצים, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען אין די תורה קוצים וואלט איך געזאגט אז הוה אמינא קוצים הוא דחייב רחמנא משום דשכיח אש גבייהו ושכיח דפשע פשט וואלט איך געזאגט אז היות וואס קוצים איז א נארמאלע זאך אז מען אז ס'צינדט זיך אונטער מיט פייער און ממילא איז שכיח מאוד אז א מענטש זאל פושע זיין לענין קוצים פשט א מענטש וואס ברענט אים א פייער און ער זעט לעבן דעם איז דא קוצים גייט אים נישט אן אז די קוצים זאלן זיך אנצינדן, ווייל קוצים האט דאך געמאכט מ'זאל זיי פארברענען. איז אז מ'זעט אז איינעמ'ס פייער האט מזיק געווען יענעמ'ס קוצים, איז זעהר שכיח אז דער מענטש האט פושע געווען, איז פאר דעם טאקע איז ער מחויב צו באצאלן. אבל גדיש דלא שכיח אש גבייהו. אבער א גדיש וואס נארמאל פארברענט עס נישט, א פייער ס'איז נישט געמאכט אויף צו פארברענען, ולא שכיח דפשע, ממילא נארמאל א מענטש פאסט אויף אז זיין פייער זאל נישט פארברענען א גדיש, איז אימא לא. זאל איך אפשר זאגן אז ווען איינעמ'ס פייער האט פארברענט א גדיש זאל מען זאגן אז אוודאי איז געווען א אונס. און אפשר איז ער פטור, איז פאר דעם שטייט אין די תורה גדיש אז ס'איז נישט אזוי, ווייטער ואי כתב רחמנא גדיש ווען ס'וואלט נאר געשטאנען גדיש הוה אמינא וואלט איך געזאגט גדיש חייב רחמנא משום דהפסד מרובה, אז ביי גדיש איז מען טאקע מחויב ווייל ס'א גרויסע הפסד אבל קוצים דהפסד מועט, אימא לא, אפשר ביי קוצים ס'א קליינע הפסד נישט, און פאר דעם שטייט אויך קוצים, ווייטער קמה למה לי פארוואס שטייט קמה, קמה איז טייטש שטייעדיגע תבואה, זאגט רבא ווייל מה קמה בגלוי אף כל בגלוי, פשט, מ'האט דאך שוין געזען אז ביי אש איז דא א פטור פון טמון, דאס איז די מקור אז אזוי ווי קמה איז דווקא א אויפגעדעקטע זאך קמה איז אויפגעדעקט איז די זעלבע זאך אויף אש איז מען נאר מחויב ביי א אויפגעדעקטע זאך ביי טמון איז מען פטור איי פרעגט די גמרא ולרבי יהודה דמחייב אנזקי טמון באש קמה למה לי מ'עט זעהן בהמשך אז רבי יהודה קריגט זיך רבי יהודה האלט אז מ'איז אויך מחויב ביי טמון און וואס טוט רבי יהודה מיט דעם קמה ענטפערט די גמרא לרבות כל בעלי קומה פשט פון קמה דרש'נט רבי יהודה אז יעדע זאך וואס שטייט, למשל, העלצער, בהמות, וואס ס'פארברענט זיך אויף אלץ איז מען מחויב איי פרעגט די גמרא ורבנן, לרבות כל בעלי קומה מנא להו, פון ווי ווייסט דאס די חכמים? ענטפערט די גמרא נפקא להו מאו הקמה שטייט או פאר הקמה איז פון או דרש'ענען דאס די חכמים, ורבי יהודה, וואס טוט רבי יהודה מיט די או? זאגט די גמרא או מיבעי ליה לחלק, רבי יהודה דארף עס האבן אויף צו מחלק זיין פשט ווען נישט ס'שטייט ווען אין פסוק או, וואלט איך געזאגט אז ווען איז מען מחויב אויף די היזק פון אש נאר טאמער ס'איז נאכל גדיש והקמה והשדה נאר טאמער אלע די זאכן פארברענען זיך נאר דעמאלטס איז מען מחויב ווי ווייסט מען אז נאר ווען איינע פון די זאכן פארברענען זיך איז מען אויך מחויב איז דארף מען האבן א או ווייטער ורבנן לחלק מנא להו ווי ווייסן די חכמים אז מ'קען מחלק זיין אז אפילו אויב איינע פון די זאכן פארברענען זיך איז מען מחויב זאגט די גמרא נפקא להו מאו השדה פאר השדה שטייט אויך או און די צווייטע או דרש'נען די חכמים ורבי יהודה וואס טוט רבי יהודה מיטן צווייטן או? זאגט די גמרא עס איז נישט קיין קשיא איידי דכתב רחמנא או הקמה, כתב או השדה, על כל פנים זאגט יעצט רבא ווייטער שדה למה לי, פארוואס שטייט שדה אין פסוק? זאגט רבא לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו, פשט פון שדה לערנט מען ארויס אז אפילו אז די פייער האט נאר פארברענט די ערד, ליחכה נירו איז פשט ס'האט אויפגעגעסן א חרישה פשט איינער האט געאקערט די פעלד און יעצט איז געקומען א פייער איז אלעס אויסגעטריקנט געווארן, דארף מען נאכאמאל אקערן, פשט גארנישט האט זיך נישט פארברענט, נאר די ערד אליין, אדער סכסכה אבניו, שטיינער זענען פארשווארצט געווארן, איז אויך ביי זיי צו דארף מען צאלן אויפן היזק, דאס לערנט מען ארויס פון שדה, איי פרעגט די גמרא ולכתוב רחמנא שדה, ולא בעי הנך, אויב אזוי זאל שטיין שדה, און פון שדה האב איך וויסן, אז אלעס, די פעלד אליין, אלעס וואס ליגט אינעם פעלד, וואס דארף שטיין אלע אנדערע ווערטער, ענטפערט די גמרא צריכא, ווייל דאי כתב רחמנא שדה, הוה אמינא מה שבשדה אין, מידי אחרינא לא, פשט ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שדה, וואלט איך געזאגט נאר אזעלכע סארט זאכן וואס זענען אינעם פעלד ווי למשל תבואה דאס מיינט שדה אבער אנדערע זאכן נישט איז פאר דעם קא משמע לן פאר דעם דארף שטיין די אנדערע זאכן אויך נאך איך ווייס די אנדערע זאכן ווייס איך שוין אז שדה מיינט די ערד אליין זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שרשעים בעולם פשט שלעכטס קומט נאר אראפ אויפן וועלט אז ס'דא רשעים אויפן וועלט ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה אבער ווי הייבט זיך אן די פורעניות ס'הייבט זיך אן ביי די צדיקים ווי ווייסט מען דאס שנאמר

און נאר נאכדעם די רשעים. און זאגט די גמרא תנא רבי יוסף, האט רבי יוסף געלערנט א ברייתא מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וואס דאס שטייט ביי מכת בכורות, אז דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר כלל ישראל אז זיי זאלן נישט ארויסגיין פון שטוב ביז אינדערפרי, איז פון דא זעהט מען כיוון שניתן רשות למשחית, אין מבחין בין צדיקים לרשעים, פשט ווען ס'איז דא א מכה, איז די מכה נישט מבחין צווישן צדיקים און רשעים, און פארדעם האט מען געזאגט אז א יעדער אפילו כלל ישראל זאל בלייבן אין שטוב, ווייל ס'דרייט זיך א משחית אינדרויסן, ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, נאר ס'הייבט זיך אן מיט די צדיקים, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען שנאמר, והכרתי ממך צדיק ורשע, זעט מען אז קודם קומט דער צדיק נאכדעם דער רשע. זאגט די גמרא בכה רבי יוסף, האט רבי יוסף געוויינט, כולי האי נמי לאין דומין, פשט, צדיקים זענען הבל ווי רש"י זאגט פארוואס הייבט זיך אן די פורעניות מיט די צדיקים? אמר ליה אביי, האט אביי געענטפערט, טיבותא היא לגבייהו, ס'איז א טובה פאר די צדיקים אז זיי זאלן נישט דארפן זען ווי זייער דור איז נענש, דכתיב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי דער צדיק זאל נישט צוקוקן דעם רע, שטארבט ער ערשט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, לעולם יכנס אדם בכי טוב, ויצא בכי טוב, פשט א מענטש וואס איז אונטערוועגנס, זאל אלעמאל בייטאג איבערנעכטיגן ערגעץ, און ארויסגיין אויך נאר ווען ס'איז טאג, פשט ביינאכט זאל ער זיך נישט דרייען אינדרויסן, ווייל דעמאלטס איז דא משחיתים אינדרויסן, און כי טוב גייט ארויף אויף די טאג, ווייל מ'זעט דאך אין די תורה שטייט וירא אלקים את האור כי טוב, איז א מענטש זאל אלעמאל אויפפאסן אז פאר ס'ווערט נאכט זאל ער אריינגיין אין א פלאץ צו נעכטיגן זאל נישט זיין אינדרויסן און די זעלבע זאך ווען ס'ווערט הערשט טאג אינדערפרי נאר דעמאלט זאל מען צוריק ארויסגיין שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר זעהט מען אז ארויסגיין זיין אונטערוועגנס איז נאר בייטאג נאר ווען ס'איז ליכטיג זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא דבר בעיר כנס רגליך טאמער איז דא א דבר א מגיפה אין שטאט איז בלייב אינדערהיים שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ואומר, נאך א פסוק, שטייט אין פסוק לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, אז בשעת א מגיפה זאל מען זיך איינשפארן אין שטוב, ואומר א דריטע פסוק, שטייט אין פסוק מחוץ תשכל חרב אינדרויסן איז הרגעט די שווערד פון די מלאך המוות ומחדרים אימה, אין די צימער איז אימה, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, על כל פנים פרעגט די גמרא מאי ואומר, פארוואס דארף מען האבן דריי פסוקים, זאגט די גמרא ווייל וכי תימא הני מילי בליליא, פשט ווען עס וואלט נאר געווען די ערשטע לימוד אז ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר וואלט איך געזאגט יא, ביינאכט ווען עס איז דא א מגיפה טאר מען נישט ארויסגיין, אבל ביממא לא, בייטאג מעג מען יא, איז תא שמע פארדעם איז דא די צווייטע פסוק לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך מ'דארף אלעמאל זיין אין שטוב, בשעת א מגיפה זאל מען נישט ארויסגיין פון שטוב. איי וכי תימא הני מילי היכא דליכא אימה מגואי, אבל היכא דאיכא אימה מגואי, כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי, פשט וואלט איך נאכאלץ געזאגט אז דאס איז נאר ווען ס'נישט דא א פחד אין שטוב, אבער טאמער ס'דא א פחד אין שטוב אויך, פשט, טאמער איז דא א מגיפה אין שטוב אויך, איז ענדערש זאל מען זיין אינדרויסן צוזאמען מיט אנדערע מענטשן, איז תא שמע, פארדעם שטייט די דריטע פסוק, פארדעם ברענגט די ברייתא די דריטע פסוק אז מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה פשט אף על גב דמחדרים אימה, אפילו אז אין שטוב איז אויך דא א אימה איז פון דעסט וועגן מחוץ תשכל חרב אינדרויסן איז ערגער זאל מען בלייבן אין שטוב, פארציילט טאקע די גמרא רבא בעידן ריתחא הוה סכר כוי, בשעת ס'איז געווען א מגיפה פלעג ער פארהאקן די די פענסטערס, כדכתיב וואס שטייט אין פסוק כי עלה מוות בחלונינו זעהט מען אז די מגיפה קען אריין קומען פון די פענסטער, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רעב בעיר, טאמער ס'דא א הונגער אין שטאט פזר רגליך, איז גיי צו א צווייטע פלאץ, גיי צו א שטאט וואס דארט איז יא דא עסן, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם, זעט מען אז ביי א הונגער יאר איז אברהם אוועק פון דארט ווי ער געווען ער איז געגאנגען זוכן עסן, ואומר אויך נאך א פסוק שטייט אין פסוק דארט איז געווען א הונגער איז די פסוק זאגט וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער ס'איז געווען פיר מצורעים אינדרויסן פון שטאט ויאמרו איש אל רעהו איינער געזאגט צום צווייטן מה אנחנו יושבים פה עד מתנו וואס זיצט מען דא ביז אונז עמער שטארבן אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם טאמער מ'וועט גיין אין שטאט עמער שטארבן ס'נישט ס'איז דאך דא א הונגער ואם ישבנו פה ומתנו טאמער מ'וועט זיצן דא וועט מען שטארבן ועתה שטייט דארט ווייטער, לכו ונפלה אל מחנה ארם, לאמיר גיין צו מחנה ארם, אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו ומתנו, פשט טאמער זיי וועלן אונז לאזן לעבן, מחנה ארם איז געווען די שונא, טאמער מ'וועט אונז לאזן לעבן איז גוט אז נישט איז נישט, אבער דא קען מען נישט בלייבן, איז זעהט מען דא צוויי פסוקים אז בשעת א הונגער יאר דארף מען גיין צו א צווייטע פלאץ, פרעגט די גמרא מאי ואומר וואס דארף מען דעם צווייטן פסוק, ענטפערט די גמרא ווייל וכי תימא הני מילי היכא דליכא ספק נפשות, אבל היכא דאיכא ספק נפשות לא, תא שמע לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה. פשט כ'וואלט ווען געמיינט אז ווען דארף מען גיין צו א צווייטע פלאץ דארט ווי אין די צווייטע פלאץ איז נישט דא קיין ספק נפשות אבער דארט ווי אין די צווייטע פלאץ איז דא ממש א סכנה אז מ'עט הארגענען א מענטש איז דארט זאל מען נישט גיין צום צווייטן פלאץ איז דאס איז די ראי' פון די צווייטע פסוק אז ס'איז נישט אזוי זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האמער געלערנט א ברייתא דבר בעיר טאמער ס'איז דא א מגיפה אין שטאט אל יהלך אדם באמצע הדרך זאל א מענטש נישט גיין אינמיטן וועג מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים ווייל די מלאך המוות דרייט זיך דעמאלטס אינמיטן וועג דכיון דיהיבא ליה רשותא ווייל היות ס'האט רשות צו הארגענען מסגי להדיא גייט ער, בגלוי גייט ער אינמיטן וועג, שלום בעיר, טאמער ס'איז שלום אין שטאט, איז דעמאלטס פארקערט, אל יהלך בצידי דרכים, זאל מען נישט גיין אין די זייט פון וועג, פארוואס? ווייל כיוון דלית ליה רשותא, דער מלאך המוות האט נישט רשות דעמאלטס איז מחבי חבויי ומסגי, גייט ער, באהאלטענערהייט, פשט ער גייט אין די זייט פון די וועג. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא, דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת, ס'איז דא א מגיפה זאל א מענטש נישט אריינגיין אליין אין א בית מדרש, שמלאך המוות מפקיד שם כליו, ווייל דארט האלט דער מלאך המוות זיינע כלים, והני מילי היכא דלא קרו ביה דרדקי דאס איז נאר טאמער אין די בית מדרש איז נישט דא קינדער וואס לערנען און ולא מצלו ביה עשרה דאווענט נישט דארט קיין מנין טאמער איז דא א מנין אדער קינדער לערנען דארט קען מען אריינגיין אין בית מדרש זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האט מען געלערנט א ברייתא כלבים בוכים טאמער א מענטש זעט אז די הינט אין שטאט וויינען איז א סימן אז מלאך המוות בא לעיר טאמער כלבים משחקים מען זעט אז זיי לאכן איז אליהו הנביא בא לעיר איז א סימן אז אליהו הנביא קומט אין שטאט זאגט די גמרא אבער והני מילי דלית בהו נקבה דאס איז נאר טאמער עס איז נישט דא דארט א נקבה הינט נאר טאמער עס איז דא א נקבה הינט איז דאס די סיבה פארוואס זיי לאכן נישט אלס אליהו הנביא. זאגט די גמרא ווייטער, יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דרבי יצחק נפחא, זענען ביידע געזעצן ביי רבי יצחק נפחא, מר אמר ליה, איינער האט געזאגט פאר רבי יצחק נפחא לימא מר שמעתתא, זאג אונז א דבר הלכה, און מר אמר ליה דער צווייטער האט געזאגט לימא מר אגדתא, זאג אונז א דבר אגדה, איז פתח למימר אגדתא, האט ער אנגעהויבן זאגן א דבר אגדה, ולא שביק מר, דער צווייטער האט נישט געלאזט, איז פתח למימר שמעתתא, האט אנגעהויבן זאגן א דבר הלכה, ולא שביק מר, דער אנדערער האט נישט געלאזט, אמר להם האט ער זיי געזאגט אמשול לכם משל, כ'וועל ענק זאגן א משל, למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים, איינער האט צוויי פרויען אחת ילדה ואחת זקנה, א יונגע מיט א אלטע, ילדה מלקטת לו לבנות, די יונגע פרוי שלעפט אים ארויס די ווייסע האר, זקנה מלקטת לו שחורות די אלטע פרוי שלעפט אים ארויס די שווארצע האר, ווייל זי וויל ער זאל אויסקוקן עלטער, נמצא קרח מכאן ומכאן בלייבט ער אן קיין האר. איז ענק אויך קיינער לאזט מיך נישט רעדן, דער וואס וויל הערן א דבר הלכה לאזט מיך נישט זאגן דבר אגדה, דער וואס וויל הערן דבר אגדה לאזט מיך נישט זאגן א דבר הלכה, אמר להן וממילא האט רבי יצחק נפחא זיי געזאגט אי הכי, אימא לכו מילתא דשויא לתרוייכו, איך וועל ענק זאגן א זאך וואס איז ביידע, סיי א דבר הלכה סיי א דבר אגדה, איז אזוי שטייט אין פסוק כי תצא אש ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה פשט לכאורה אין פסוק איז דא דא א סתירה אנפאנג שטייט כי תצא אש איז משמע אז די פייער גייט אליין ארויס שפעטער שטייט שלם ישלם המבעיר איז משמע א מענטש האט עס אנגעצינדן און וואס איז פשט איז קודם זאגט רבי יצחק נפחא א דבר אגדה אז אוודאי דאס שטייט כי תצא אש איז טאקע יצא מעצמה פשט דאס איז מרמז אויף כלל ישראל וואס האט געזינדיגט און זיי האבן געברענגט אויף זיך דעם חרבן אבער די פסוק זאגט שלם ישלם המבעיר את הבערה אז כאילו דער אייבערשטער האט געברענגט די חורבן פארוואס אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם את הבערה שהבערתי אז דער אייבערשטער וועט צום סוף צוריקצאלן אויף דעם חורבן אני הצתי אש בציון שנאמר ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש און דער אייבערשטער וועט צום סוף בויען די בית המקדש אויך מיט פייער שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה איז דאס איז דער דבר אגדה ווייטער שמעתתא דבר הלכה אויף דעם פסוק איז פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו פשט אנפאנג איז משמע אז כי תצא אש, א מענטש'ס ממון, דאס האט מזיק געווען, דאס די סיבה וואס מ'איז חייב, שפעטער שטייט שלם ישלם המבעיר, כאילו די מענטש אליין האט עס געטוהן, נאר וואס דען, לומר לך אשו משום חציו, פון די פסוק זעהט מען, אשו משום חציו, פשט אפילו די מענטש האט נישט בפועל אנגעצינדן פייער ביי יענעם, איז כאילו ער אליין האט עס געטוהן ווייל מ'קוקט עס אן ווי זיין חץ. זאגט די גמרא יעצט ווייטער. איז אזוי, די גמרא ברענגט דא א פסוק וואס שטייט אין שמואל, ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער ויבקעו שלושת הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וגומר, איז אזוי כדי צו פארשטיין דא די קומענדיגע גמרא וועמיר מקדים זיין און פארלערנען די גאנצע פרשה וואס שטייט דארט אין שמואל, און מ'עט אויך אויפמערקזאם מאכן אז די זעלבע פרשה שטייט אויך אין דברי הימים מיט קליינע שינויים, איז אזוי, שטייט אין פסוק אזוי ואחריו שמא בן אגא הררי, ער געווען איינער פון די גבורים פון דוד המלך, ויאספו פלשתים לחיה, און ס'איז געווען דארט פלשתים זיי האבן זיך צוזאמגענומען אין אזא גדוד אין אזא מיליטער ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, און דארט איז געווען א פעלד וואס איז געווען אנגעפילט מיט עדשים, יעצט אין שמואל שטייט עדשים און אין דברי הימים שטייט שעורים, איז די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם פארוואס דא שטייט עדשים דא שטייט שעורים, על כל פנים והעם נס מפני פלשתים, ס'איז געווען דארט פלשתים איז די אידן זענען אנטלאפן, ויתיצב בתוך החלקה ויצילה, איז די שמא בן אגא האט זיך געשטעלט דארט אינעם פעלד אין די פלאץ דארט ווי די פלשתים האבן זיך צוזאם גענומען, ויצילה, און ער האט געראטעוועט די פעלד, באלד וועט מען זעהן ווי קומט אריין ויצילה, פון וואס האט ער עס געראטעוועט על כל פנים? ויך את הפלשתים, ער האט געהארגעט די פלשתים ויעש השם תשועה גדולה, און ס'איז געווען א גרויסע ישועה. זאגט די פסוק יעצט ווייטער, וירדו שלושה מהשלושים ראש, דריי פון די גרויסע גיבורים זענען געגאנגען ויבואו אל קציר אל דוד אל מערת עדולם וחית פלשתים חונה בעמק רפאים זענען געקומען צו דוד און די פלשתים זענען געווען אין עמק רפאים ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בבית לחם, דוד המלך איז געווען במצודה, ס'איז געווען פלשתים אין בית לחם, ויתאוה דוד ויאמר, און פאר דוד המלך האט געכאפט א תאווה און האט געזאגט, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, ווער קען מיר ברענגען וואסער הלוואי וואלט איך געהאט וואסער פון א געוויסע בור אין בית לחם, וואס פשטות מיינט עס ער האט זיך געבענקט נאך די וואסער פון בית לחם וואס דארט איז ער אויפגעוואקסן. איז שוין, אזוי האט זיך דוד המלך אנגערופן, יעצט ווי מען האט געשמועסט די פלישתים זענען געווען אין בית לחם, איז געגאנגען, ויבקעו שלושת הגבורים די דריי גבורים זענען געגאנגען במחנה פלישתים, זענען דורך די מחנה פלישתים, זיי האבן ממש זיך אליין מסכן געווען ווייל זיי זענען אריין צום שונא אריין, וישאבו מים מבור בית לחם, און זיי האבן געברענגט טאקע פון די וואסער פון די בור בית לחם אשר בשער, וישאו ויביאו אל דוד, און זיי האבן עס געברענגט צו דוד, קוק, און זיי האבן דיר געברענגט די וואסער. זאגט דער פסוק ולא אבה לשתותם, דוד המלך האט נישט געוואלט טרינקען די וואסער, ויסך אותם לה', און ער האט עס אויסגעגאסן פארן באשעפער'ס וועגן, באלד וועט מען זען וואס דאס מיינט ויסך אותם לה'. איז על כל פנים פארוואס האט דוד המלך נישט געוואלט טרינקען פון די וואסער, ווייל ויאמר, חלילה לי השם, מעשותי זאת, חס ושלום איך זאל טרינקען פון דעם, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, פשט מענטשן האבן זיך מסכן געווען, אריינגעלייגט די לעבן אין א סכנה, צו ברענגען די וואסער, ולא אבה לשתותם, און פאר דעם האט ער נישט געוואלט טרינקען פון די וואסער, אלה עשו שלשת הגיבורים, דאס איז א מעשה געווען מיט דריי גיבורים, יעצט פשטות קוקט דא אויס אז עס איז צוויי באזונדערע מעשות, דא איין מעשה פון שמה בן אגא וואס ער האט געראטעוועט די פאלק פון פלישתים וואס האבן זיך צוזאם גענומען אין עפעס א געוויסע פעלד דארט מלא עדשים אדער מלא שעורים, און שפעטער נאך א מעשה פון דריי גיבורים, וואס האבן געברענגט וואסער פאר דוד המלך, יעצט ווי מ'וועט זען אין די גמרא, קודם כל די גמרא פארשטייט אז די גאנצע מעשה איז איין לאנגע המשך, חוץ פון דעם פארשטייט די גמרא אז ס'קען נישט זיין אז דוד המלך האט געגליסט וואסער און זענען געלאפן ברענגען וואסער, די גאנצע זאך קען נישט זיין כפשוטו, נאר וואס דען? די גמרא פארשטייט אז די מים מיינט נישט געהעריגע וואסער נאר אין מים אלא תורה, פשט דוד המלך האט געהאט א שאלה וואס איז דארט נתעורר געווארן, און ממילא האט ער געזאגט הלוואי וואלט איך געקענט גיין צו די שער בית לחם שער דאס גייט ארויף אויף די סנהדרין, וואס זענען יושבים בשער, הלוואי וואלט איך געקענט גיין צו בית לחם און פרעגן סנהדרין וואס צו טון, פשט, זיי זאלן מיר פסק'נען די שאלה, און געגאנגען די דריי גבורים פרעגן די שאלה פון די סנהדרין, און דוד המלך האט נישט געוואלט אננעמען די תשובה, דאס איז פשט אז ער האט נישט געוואלט טרינקען די וואסער, פשט ער האט נישט געוואלט אננעמען די תשובה, און ויסך אותם לה' וועמיר זען וואס דאס מיינט, איז על כל פנים זאגט טאקע די גמרא, מאי קא מיבעיא ליה, וואס איז געווען די שאלה וואס דוד המלך האט געהאט? אז ער האט געוואלט א תשובה פון סנהדרין, איז אמר רבא אמר ר' נחמן, זאגט רבא אמר ר' נחמן, טמון באש קא מיבעיא ליה, ער האט געהאט טאקע די שאלה פון טמון באש, פשט צו מ'איז מחויב אויף טמון באש צו נישט, אי כרבי יהודה אי כרבנן ווי וועמען די הלכה, ווי רבי יהודה צו ווי די חכמים, און טאקע די גבורים זענען געגאנגען צו די סנהדרין און פשטו ליה מאי דפשטו ליה, און סנהדרין האט גע'פסק'נט צו ווי רבי יהודה צו ווי די חכמים, דאס איז נישט נוגע צו די מעשה. איז אזוי זאגט רבא אמר ר' נחמן, יעצט ווי רשי זאגט אז די שאלה איז געווען ווייל ס'איז געווען אזא שאלה, פשט די מענטשן פון דוד המלך האבן אנגעצינדן א פייער און דארט איז געווען טמון, און דוד המלך האט געוואלט וויסן צו ער דארף צאלן אויף דעם צו נישט, און ממילא האט ער געזאגט הלוואי האב איך דא די סנהדרין, און טאקע צום סוף האבן די סנהדרין גע'פסק'נט. ורב הונא אמר, רב הונא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רב הונא, גדישים דשעורים דישראל הוו, דהוו מטמרי פלישתים בהו, פשט ס'איז געווען א גדיש פון שעורים, פון אידן, און ס'איז געווען פלישתים וואס האבן זיך באהאלטן אין די שעורים, וקא מיבעיא ליה, און דוד המלך האט געהאט א שאלה אזוי, מהו להציל עצמו בממון חבירו, פשט, צו כ'מעג יעצט אנצינדן דעם גאנצן גדיש, און אזוי וועלן די פלישתים פארברענט ווערן, און טאקע דורך דעם וועט די גדיש נפסד ווערן, אבער למעשה האט מען זיך מציל געווען, צו נישט, און ווי די מפרשים זענען מסביר, די שאלה איז נישט צו מ'מעג צו נישט, די שאלה איז צו ער דארף באצאלן אויף דעם צו נישט, דאס איז קלאר מ'מעג זיך מציל זיין, אבער די שאלה איז צו מ'דארף צאלן אויף די הפסד צו נישט. איז דאס איז די שאלה וואס ער האט געשיקט פרעגן פאר די סנהדרין, איז שלחו ליה, וואס איז געווען די תשובה וואס די סנהדרין האבן געענטפערט, סנהדרין האבן געענטפערט, אז אסור להציל עצמו בממון חבירו, נארמאל טאר מען נישט, פשט נארמאל דארף מען צאלן, אבל אתה מלך אתה דו ביסט א קעניג, און מלך פורץ, און א מלך דאך א פורץ גדר לעשות לו דרך, ואין מוחין בידו, א מלך מעג טון וואס ער וויל און ממילא דו מעגסט פארברענען און דו דארפסט נישט צאלן. אזוי זאגט רב הונא, דאס איז געווען די שאלה, דאס איז געווען די תשובה. ורבנן, ואיתימא רבה בר מרי אמרו, אז ס'איז געווען אן אנדערע שאלה, וואס איז געווען די שאלה דא? די שאלה איז געווען, גדישים דשעורים דישראל הוו, וגדישים דעדשים דפלשתים. פשט ס'איז געווען צוויי הויפן, עס איז געווען א הויפן פון שעורים וואס האט באלאנגט פאר אידן, עס איז געווען א הויפן פון עדשים וואס האט באלאנגט פאר די פלשתים. יעצט דוד המלך איז נישט געווען לעבן די עדשים פון די פלשתים, ער איז געווען לעבן די שעורים פון די אידן. יעצט סתם אזוי, עדשים איז טייערער פון שעורים. נאר וואס, וקא מיבעיא ליה, דוד המלך האט געהאט א שאלה מהו ליטול גדישין של שעורים דישראל, ליתן לפני בהמתו, על מנת לשלם גדישין של עדשים דפלשתים. פשט דוד המלך'ס בהמות זענען געווען הונגעריג, האט ער געוואלט פרעגן, צו ער קען געבן פון די שעורים פון די אידן, צו ער קען עס געבן פאר זיין בהמות, און שפעטער העט ער זיי צוריק צאלן מיט די עדשים וואס ער העט נעמען פון די פלשתים, ווייל מען האט זיך מלחמה געהאלטן מיט די פלשתים האט ער געמעגט נעמען זייערע עדשים, העט ער נוצן די עדשים צוריק צו צאלן אויף דעם וואס ער האט צוגענומען די שעורים, דאס איז געווען די שאלה פון דוד המלך, וואס איז געווען די תשובה פון די סנהדרין, שלחו ליה, האבן זיי אים געענטפערט אזוי, בעצם שטייט אין פסוק, חבול ישיב רשע גזילה ישלם, פשט אף על פי שגזילה משלם רשע הוא, מען טאר נישט גנב'ענען אפילו מען צאלט צוריק, און מילא סתם אזוי טאר מען נישט, אבל אתה מלך אתה מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו דו ביסט א קעניג דו מעגסט יא, איז דאס איז דריי פשטים אין די שאלה וואס דוד המלך האט דארט געהאט, און וואס איז געווען די תשובה. זאגט אונז די גמרא, בשלמא למאן דאמר לאחלופי, גאנץ גוט לויט די דריטע פשט, אז דוד המלך האט געוואלט נעמען שעורים פון אידן, און צוריק געבן עדשים פון פלשתים, איז היינו דכתיב חד קרא ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, וכתיב חד קרא ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, פארשטייט מען טאקע וואס איז די שינוי לשון צווישן שמואל און דברי הימים, ביי איין פסוק שטייט עדשים און ביי איין פסוק שטייט שעורים, טאקע ווייל דאס איז געווען צוויי פעלדער וואס אויף דעם איז געווען די שאלה פון דוד המלך פשט די צוויי מעשות ווי מען שמועסט האבן א קשר, און די פסוק זאגט אונז אז דאס איז געווען די שאלה צו מען קען אויפטוישן די עדשים פון די פלשתים מיט די שעורים פון די אידן, אבער אלא למאן דאמר למקלי, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז די שאלה פון דוד המלך איז געווען צו ער מעג פארברענען די פלשתים וואס זיצן באהאלטן אין א הויפן תבואה מאי איבעיא ליה להני תרי קראי, פשט וואס איז פשט פון די צוויי פסוקים? וואו האבן זיך די פלשתים באהאלטן אדער אין שעורים אדער אין עדשים? וואס פשט די צוויי גרסאות? ענטפערט די גמרא אמר לך ער קען טאקע ענטפערן דהוו נמי גדישים דעדשים דישראל דהוו מיטמרי בהו פלשתים פשט ס'איז געווען צוויי הויפענעס פון תבואה איינס פון עדשים איינס פון שעורים און אין ביידע האבן זיך די פלשתים באהאלטן איז דערפאר שטייט טאקע די צוויי גרסאות איינס פון שמואל און איינס פון דברי הימים פרעגט די גמרא ווייטער בשלמא למאן דאמר למקלי היינו דכתיב ויתיצב בתוך החלקה ויצילה פשט לויט די מאן דאמר אז די שאלה פון דוד המלך איז געווען צו ער מעג פארברענען א גדיש מיט פלשתים אינעווייניג איז פארשטייט מען פארוואס שטייט דארט ווייטער אין פסוק אז ויתיצב בתוך החלקה ויצילה וואס טייטש ויצילה ויצילה איז טייטש אז די חלקה די גדיש איז געראטעוועט געווארן פשט אזוי ווי מען האט געשמועסט דוד המלך האט געפרעגט פון די סנהדרין צו ער מעג פארברענען דעם גדיש צו נישט, סנהדרין האבן אים געענטפערט אז נארמאל טאר מען נישט אבער מלך פורץ גדר, און ווי מ'האט געזען אין פסוק דוד המלך האט נישט געוואלט אננעמען די תירוץ פון די סנהדרין, פשט למעשה האט ער נישט אזוי געטון, איז פאר דעם שטייט ויצילה אז דער גדיש איז טאקע געראטעוועט געווארן צום סוף מ'האט עס נישט פארברענט, אבער אלא למאן דאמר לאחלופי, מאי ויצילה, אבער טאמער די גאנצע שאלה פון דוד המלך איז געווען צו ער מעג עס אויפטוישן, וואס איז דאס די ויצילה וואלט דאך סיי ווי סיי געצאלט, די שאלה איז געווען צו ער קען צאלן מיט עדשים אדער ער טאר עס נישט טון, ענטפערט די גמרא דלא שבק להו לאחלופי, דאס טייטש ויצילה טאקע, אז דוד המלך האט נישט געלאזט אויפטוישן, ער האט נישט געלאזט געבן די שעורים פאר די בהמות, אז שפעטער וועט מען צוריק צאלן מיט עדשים, ווייל אפילו די סנהדרין האבן געענטפערט מלך פורץ גדר, האט דוד המלך נישט געוואלט אננעמען די תשובה. פרעגט אונז די גמרא ווייטער, בשלמא הני תרתי, היינו דכתיב תרי קראי, אלא למאן דאמר טמון באש קמיבעיא ליה, מאי איבעיא ליה קראי, און ווי רשי זאגט קראי למה לי, על כל פנים, די גמרא פרעגט, לויט די צוויי מאן דאמרים, סיי אז די שאלה פון דוד המלך איז געווען צו ער מעג פארברענען די תבואה מיט די פלשתים אינעווייניג, און סיי לויט די מאן דאמר וואס האלט אז דוד המלך האט געפרעגט, צו מעג אויפטוישן עדשים מיט שעורים, איז פארשטייט מען טאקע פארוואס ס'ווערט דערמאנט עדשים מיט שעורים אין די פסוקים. אבער לויט די מאן דאמר וואס האלט אז דוד המלך האט געפרעגט א שאלה א כלליות'דיגע שאלה צו מ'איז מחויב אויף טמון באש צו נישט, איז ווי קומט דא אריין עדשים מיט שעורים? וואסערע שייכות האט עס מיט די גאנצע מעשה? ענטפערט די גמרא, אמר לך, די מאן דאמר קען דיר ענטפערן טמון וחדא מהנך קא מיבעיא ליה פשט אין הכי נמי דוד המלך האט געפרעגט צוויי שאלות, איין שאלה לגבי טמון, חוץ דעם האט ער אויך געפרעגט צו מעג פארברענען אדער מעג אויפטוישן די עדשים מיט די שעורים, איז אויך מודה אז דא געווען צוויי שאלות. פרעגט אונז די גמרא ווייטער, בשלמא למאן דאמר הני תרתי היינו דכתיב ולא אבה דוד לשתותם, אמר כיוון דאיכא איסורא לא ניחא לי, אלא למאן דאמר טמון באש קא מיבעיא ליה, מכדי גמרא הוא דשלחו ליה, מאי לא אבה דוד לשתותם, פשט גאנץ גוט, אז די שאלה איז געווען צו ער מעג פארברענען, אדער די שאלה איז געווען צו ער מעג אויפטוישן, וואס אויף דעם ווי מען האט געזען האבן די סנהדרין גע'פסק'נט אז מלך פורץ גדר, פארשטייט מען אז דוד המלך האט נישט געוואלט אננעמען די תשובה, ער האט נישט געוואלט, ער האט געוואלט מחמיר זיין, אפילו איך בין א מלך וויל איך זיך אויפפירן ווי יעדע איד. אבער טאמער די שאלה איז געווען לגבי טמון, צו די הלכה איז ווי רבי יהודה צו די הלכה איז ווי די חכמים, איז וואס פשט דוד המלך האט נישט אנגענומען די תשובה? פארוואס האט ער נישט געוואלט אננעמען די תשובה? ער איז געוואויר געווארן ווי וועמען די הלכה? ענטפערט די גמרא, דלא אמרינהו משמייהו, פשט דאס וואס שטייט לא אבה דוד לשתותם, איז פשט דוד המלך האט נישט געוואלט איבערזאגן די הלכה אין די נאמען פון די סאלדאטן וואס האבן אים געברענגט די תשובה, פארוואס? ווייל אמר, ער האט געזאגט כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, איינער וואס פירט זיך אויף אזוי, אז ער לייגט זיך אריין אין א סכנה פאר דברי תורה, און ס'רעדט זיך שטייצעך ביי אן אופן וואס מ'טאר נישט, אזוי ווי דא איז געווען, איז גיי איך נישט נאכזאגן, מ'טאר נישט נאכזאגן א דבר הלכה אין זיין נאמען, און דערפאר האט דוד המלך געזאגט, אז אפילו טאקע איך ווייס די תשובה אויף די שאלה, איך גיי עס נישט נאכזאגן אין די נאמען פון די דריי סאלדאטן וואס האבן זיך מסכן געווען צו ברענגען די תשובה. זאגט יעצט די גמרא נאך א קשיא, ויסך אותם לה', בשלמא למאן דאמר הני תרתי משום דעבד לשם שמים, אלא למאן דאמר טמון באש, מאי ויסך אותם לה', פשט שטייט דארט אז דוד המלך האט גענומען די וואסער האט עס אויסגעגאסן ויסך אותם לה' איז לויט די צוויי מאנדאמרים וואס האלטן אז די שאלה איז געווען לגבי פארברענען א גדיש אדער אויפטוישן שעורים מיט עדשים פארשטייט מען די ענין פון ויסך אותם לה' אז דוד המלך האט נישט געוואלט אננעמען די תשובה ער האט זיך געוואלט פירן ווי א פשוטע איד נישט ווי א מלך איז ויסך אותם לה' איז עס כאילו א מתנה פארן באשעפער אבער לויט די מאן דאמר אז די שאלה איז געווען לגבי טמון און דוד המלך האט נישט געוואלט נאכזאגן די נאמען נאכזאגן די הלכה אין די נאמען פון די דריי סאלדאטן וואס טייטש ויסך אותם לה' ענטפערט די גמרא, דאמרינהו משמא דגמרא, פשט, דוד המלך האט נאכגעזאגט די הלכה בשם די חכמי הבית מדרש, נישט בשם די דריי סאלדאטן וואס האבן געברענגט די הלכה, און ממילא איז עס א בחינה פון ויסך אותם לה', מען האט מייחס געווען די הלכה לה', צו אלע תלמידי חכמים, נישט ספעציפיש צו די דריי וואס האבן אים געברענגט די תשובה.